אבער דאס איז נאך נישט אלס.
יא. דאס איז נאך נישט אלס. ווייל חוץ מיט פענימער פון חברים און פריינט איז דער מענטשליכער זיכרון אנגעפילט מיט מעשות. יעדער מענטש איז א מעשה און יעדע מעשה איז א מענטש. און יעדע מעשה איז א מעשה פאר זיך. נו. האט זיך אנגעהויבן דאס שעפן פונעם קוואל פון מעשות, צוויי בענד זענען ביז איצט ארויס, און זיי רופן זיך דאס מעשה בוך פון מיין לעבן. דא גייט די סטאטיסטיק לויט די יארן און נישט לויט דער צאל געשטאלטן. דער ערשטער באנד נעמט אריין מעשות פון די יארן אַכצן דרײַ און נײַנציק, דעם יאר פון געבוירן ווערן, ביזן יאר נײַנצן אַכט, און דער צווייטער באנד, די יארן נײַנצן אַכט ביז נײַנצן איין און צוואַנציק. ווען א געהיימע האנט וואלט מיך נישט אריינגעווארפן אינעם לעבן אין דעם יאר אַכצן דרײַ און נײַנציק, וואלטן מיר אלע דא דעם יובל אוונט נישט געהאט. מחמת אַכצן דרײַ און נײַנציק פּלוס פֿינף און זיבעציק איז נײַנצן אַכט און זעכציק, דאָס יאָר וואָס מיר ציילן היינט אויף דער גאַנצער צעקריגטער וועלט. אַגבֿ, איז דאָס דער איינציקער פּונקט, די אַריטמעטיק, וווּ אַלע מלוכות קריגן זיך נישט און זענען אייניק. עס דארפן נאך געשריבן ווערן א פאר הונדערט מעשות פון די יארן נײַנצן איין און צוואַנציק ביז נײַנצן אַכט און זעכציק, מעשות פון זיבן און פֿערציק יאר, און אט דאס איז די גאנצע ליטערארישע סטאטיסטיק ארום דעם דאזיגן בעל יובל.
דאס יאר איז טויזנט נײַן הונדערט זעקס און פֿופֿציק. אין תל אביב, וואו ראוויטש וואוינט שוין צוויי יאר און ער גרייט זיך אפצופארן, און עס איז א קליינע מסיבה פון חברים אין א חבר'ס דירה. רעדט מען און מען רעדט, און עס איז אי פרייליך און אי אומעטיג. פלוצים קומט אריין אברהם סוצקעווער, דער אריגינעלסטער פון די אריגינעלע אידישע דיכטערס, און ער פאלט אריין מיט א שאלה, ראוויטש, שטעלט אייך פאר אזא מין סיטואציע,

און אט זענען אפאר סטראפן. קיין אויסוועג איז נישטא. אין דעם דאזיגן געבענטשט־געשאלטענעם גן־גיהנום איז אונזער בוים פארפלאנצט. א בוים פון אייביג לעבן, אייביג גאט געדענקען. זיינע ווארצלען שטעקן טיף

פֿיר און פֿופֿציק ביז נײַנצן זעקס און פֿופֿציק דורך געמאכט געווארן צוזאמען מיט איר לעבנס באגלייטערן רחל אייזענבערג צוויי רייזעס קיין מדינת ישראל איינע האט געדויערט צוויי חדשים און די אנדערע צוויי יאר. די רייזעס האבן געמאכט א טיפן רושם, און צוויי לאנגע פאעמעס זענען געשריבן געווארן. איינע רופט זיך נאכט פון תחנון און בטחון איבער תל אביב, און די אנדערע קול קורא במדבר, א רוף צום געוויסן פון דער אראבישער וועלט, א רוף פון יצחק צו זיין ברודער ישמעאל,

זיי שלאפן ווי זיי וואלטן אליין געוועזן זייערע אייגענע נאך נישט געבוירענע קינדער. בייג דיך טיפער איין און הער, א חלף שארפט דא נאענט ווער, און א צווייטער שארפט א ברכה. באשיץ און באהיט אז זיי זאלן זיך נישט אויפכאפן אינמיטן נאכט ווי פון א מורא, געבאדן אין קאלטן שווייס, געבאדן אין ווארעם בלוט פון א פלוצלינגן איבערפאל פון ברידער-האס. שפרייט אויס א קאברעץ פון רו, און שפרייז אויף אים אהער, און שפרייז אויף אים אהין, און פארנעם מיט דיינע געטליכע טריט דעם שרעקליכן ריס, דעם געפערליכן שניט צווישן ברודער-פאלק און ברודער-פאלק.

און אזוי ווי יעדע מעשה, אפילו א מעשה אן א סוף, מוז זיך אמאל ענדיגן, פארענדיגן מיר אויך די דאזיגע מעשה, און אזוי ווי מיר האבן די לעבנס מעשה אנגעהויבן מיט דעם נאמען יצחק לייבוש פרץ, איז לאמיר זי אויך ענדיגן מיט דעם גרעסט הייליגן נאמען פרץ, און אט איז דאס ליד.

דער ציוניסטישער ארבעטער פארבאנד האט מיר געבעטן צו מעלדן אז מארגן אווענט קומט פאר אן אווענט פון הומאר און סאטירע מיט דעם שרייבער הומאריסט יוסף העפטבלום, אז עס וועט זיך שאפן אדער עס שאפט זיך א גרעסערע קאמיטעט

נאכער וועלן מיר פארשטעלן דעם גאסט רעדנער. טייערע פריינט, עס וואלט באמת געווען א גרויסע נחת צו הערן דעם אינהאלט פון די אלע באגריסונגען, נאר דאס איז נישט מעגליך, וועל איך בלויז ליינען אויף גיך די רשימה. עס האבן צוגעשיקט באגריסונגען, יידישער שרייבער פאראיין אין מאנטריאל, מאנטריאלער קאמיטעט פאר יידיש, מאנטריאלער קאמיטעט פון יידיש וויסנשאפטליך אינסטיטוט, ייווא. דער אלוועלטליכער יידישער קולטור קאנגרעס, ניו יארק, יידישער וויסנשאפטליכער אינסטיטוט ייווא, ניו יארק, דאקטאר שלמה ביקעל און פרוי, ניו יארק, דאקטאר מאקס וויינרייך, פון ניו יארק, פראפעסאר סאל ליפצין, ירושלים, א' טאבאטשניק, עסעיסט, ליטעראטור קריטיקער, ניו יארק, אברהם גולומב, פעדאגאג, עסעיסט, לאס אנדזשעלעס, קאדיע מאלאדאווסקי, אלע קענען זי, ניו יארק, פראפעסאר מיכאל אסטור פון דער פריילאנד ליגע, ניו יארק, לאזאר וויינער, מוזיקער און קאמפאזיטאר, ברוך שעפנער, בארימטער זשורנאליסט, מנשה אונגער, מחבר פון אומצאליגע ווערק וועגן חסידות, אלע ניו יארק, מ' חלמיש, שריפטשטעלער פון תל אביב, רחל אויערבאך, אנפירערין פון יד ושם, היסטארישע ווערק ארויסגעגעבן, עסעיסט אין תל אביב, גראס צימערמאן, עסעיסט, תל אביב, יעקב פארנעס, דער רעדאקטאר פון יידישער צייטונג אין בראזיל, מאיר שטיקער, דיכטער, ניו יארק, פרוי שרה לייוויק, ניו יארק, פרוי סאפי גלאנץ לעליס, דער גאליציאנער פארבאנד פון ארגענטינע, י' געלער, ארגענטינע, שולטוער, מלכה לי, די דיכטערין פון ניו יארק, פריינד און פרוי פלאטנער פון טאראנטא, שלמה ראזנבערג, א נאוועליסט און ראמאניסט, ניו יארק, אידישער שרייבער פאראיין אין ישראל, גראס צימערמאן און חלמיש פון תל אביב אונטערגעשריבן, אפרים אויערבאך, דיכטער, ניו יארק, יוסף גלאי, רעדאקטאר פון קענעדער אדלער, רחל קארן, פריינד הירשטאל פון מאנטריאל, יעקב ראבינאוויטש, מאנטריאל, שרהקע, יעקב זיפער און די מאמע, מאנטריאל, ש' מיצמאכער, פאעט, טאראנטא, עס האבן געשיקט טעלעגראפישע באגריסונגען, דאס זענען געווען בריוו, רחבעם עמיר, ישראל גענעראל קאנסול פון ניו יארק. קדימה, די נאציאנאלע ביבליאטעק אין מעלבורן, אוסטראליע. מ' צאנין און דער גאנצער רעדאקציע שטאב פון צייטונג לעצטע נייעס, תל אביב. ייווא אין ארגענטינע. שמואל ראזשאנסקי, ליטעראטור קריטיקער, בוענאס איירעס, ארגענטינע. אברהם זאק, דיכטער פון ארגענטינע. אברהם סוצקעווער און פרץ מיראנסקי, געשיקט די טעלעגראמע פון טאראנטא.

אסתר שומיאטשער הירשביין, ניו יארק, יוסף טשערניאק, קולטור טוער, וויניפעג, מיסטער און מיסיס שולמאן, מאנטריאל, יוסף מייעראוויטש, א פריינד, אמאל פון לאדזש, שפעטער בוענאס איירעס, איצט אין מאנטריאל, א' יוד נאטורמאן, ניו יארק, די קרן התרבות אין מאנטריאל, מענדל אקערמאן, ניו יארק, לואיז און בען ראסקיס, מאנטריאל, אידישער ארבעטער קאמיטעט, מאנטריאל,

איז טאקע פאר מיר געווען אביסל א א שווערע שווערע ארבעט, איך האב געוואוסט אז משה שטארקמאן איז נאך א יונגער מענטש, אבער איך האב שוין געפונען א באשרייבונג אין רייזענ'ס לעקסיקאן וואס איז ארויס אין נײַנצן נײַן און צוואַנציק, איז ער שוין דאמאלס געווען באוואוסט. כ'האב זיך נאר געפרעגט ביי אייניגע מענטשן ווייל דאס איז דעם ערשטע מאל וואס איך טרעף זיך מיט פריינד שטארקמאן, דער האט מיר געזאגט אז ער איז א מיטארבעטער אין טאג און אין אנדערע צייטונגען, א צווייטער האט מיר געזאגט אז ער איז א ביבליאגראף, א דריטער האט מיר געזאגט אז ער איז א רעדאקטאר פון פארשידענע זאמלביכער, א פערטער האט מיר געזאגט ער באטעטיגט זיך אין אין ער שרייבט אין פארשידענע שפראכן אומעטום. איז האב איך ווירקליך נישט געוואוסט וואס וואס קומט דא פאר מיט מיט מיט מיט אזויפיל מיט אזויפיל מאטריאל. איז ווען פריינד משה שטארקמאן איז אנגעקומען אין מאנטריאל דאנערשטאג פארנאכט, איך האב זיך מיט אים געטראפן טאקע פרייטאג אינדערפרי אין אפיס, און איך האב מיט אים פארבראכט ארום א שעה צייט, גערעדט וועגן פארשידענע זאכן, און ער אליין האט צוגעגעבן אז ער איז א זעלטענע פערזענליכקייט, אז ער שרייבט אין אין אידיש, ער שרייבט מיט דריי הענט הייסט דאס, אין אידיש מיט איין האנט, מיט העברעיש אין א צווייטער האנט, און אין ענגליש מיט א דריטער האנט. ער האט מיר אויך געגעבן צו פארשטיין אז די אידישיסטן דענקען אז ער איז א העברעיסט, און אז די העברעיסטן טראכטן אז ער איז אן אידישיסט, אז די פרומע טראכטן אז ער איז אן אפיקורס און די אפיקורסים זאגן אז ער איז א פרומאק, אבער זאגט ער דאס איז אלעס אפשר אין יעדער זאך איז פארהאן אביסל אמת, אבער דער אמת'ער אמת איז זאגט ער אז ער איז א אידישער איד און ער קען בשום אופן נישט פארשטיין ווי אזוי גוים שעמען זיך נישט צו זיין גוים.

טייערע קאלעגן, מורי ורבותי. ווי האט געזאגט יענער מגיד, איידער איך גיי רעדן וויל איך זאגן אפאר ווערטער. מיין ווייבל'ס פאמיליע נאמען איז ראוויטש, זי איז א מאנטריאלער, איך בין א לאנדסמאן פונעם חתן היובל, די צוויי, די טאפלטע יחוס הא גיבן מיר דעם מוט אוועקצושטעלן זיך פאר אייך און רעדן. ס'איז פון די סאמע טשיקאוועסטע זאכן וועגן אידן און אידישקייט, אז דער יובל פון איינעם פון די סאמע מאדערנסטע פאעטן פון דער אידישער וועלטליכער ליטעראטור זאל דווקא געפראוועט ווערן א מוצאי שבת וואס איז ערב חנוכה און אין דעם זאל פון א מקום קדוש? אויב ס'איז יא אזוי וועלן מיר אנהייבן מיט א דבר תורה ווי ס'האבן געטוהן די אידן אין ראוויטשעס גאליצישער געבוירן שטאט רעדים אין דער היינטיגער סדרה פרשת וישב. האבן מיר געליינט ווי יוסף הצדיק האט געזאגט צום שר המשקים, פרעה'ס טראנק מייסטער, ווען ער האט אים באשיידט דעם חלום לטובה, יוסף האט צו אים אזוי געזאגט, כי גנב גנבתי מארץ העברים, גע'גנב'עט בין איך געווארן פון דעם לאנד פון די עברים, פרעגן די חוקרים, צי איז דען אין די צייטן פון מכירת יוסף געווען אן ארץ העברים, א אידיש לאנד? דאס גאנצע אידישע פאלק איז דאך דעמאלט באשטאנען פון בלויז איין משפחה. נאר די תורה הקדושה מיינט אונז צו זאגן, גנב גנבתי מארץ העברים, איך בין אַוועקגע'גנב'עט געוואָרן פון דער גייסטיקער טעריטאָריע פון מיין יידישער משפּחה, און איטלעכס מאָל, ווען מיר קומען זיך צונויף כדי צו פּראַווען אַ פייערונג לקבֿת אַ מענטשן פון יידישן גייסט, קערן מיר זיך צוריק צום רוחניות'דיקן לאַנד פון די עברים, צו די קולטור-אוצרות פון יידישן פאָלק און איטליכער פון אונז איז בבחינת יוסף הצדיק. מיר, ווי אפגעפרעמדט מיר זאלן נישט זיין פון אידישע רוחניות, זענען צופרידן וואס היינט ביינאכט, מוצאי שבת ערב חנוכה, זענען מיר ווידער אין גייסטיגן לאנד פון די עברים, און לאמיר דאנקבאר זיין ראוויטשן וואס מיר האבן צו דעם זוכה געווען אין דער צייט, פון דערמאנען גרויסע ניסים. מען קען זאגן אן ספק, נאך דעם זיג פון מדינת ישראל פאר א יארן סיון, מי שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, ווער ס'האט געטון ניסים צו אונזערע עלטערן אין יענע טעג, בזמן הזה האט מיט אונז געטון נאך גרעסערע ניסים אין אונזער צייט. מיר פראווען ראוויטשעס פֿינף און זיבעציק יאריגן יובל אין די טעג ווען אין אונזערע הענט געפינען זיך גאנץ ירושלים, בית לחם און דער מוטער רחל'ס קבר, חברון און די מערת המכפלה, מדבר סיני און די הייכן פון גולן. גערעכט איז טאקע געווען דאקטער חיים ווייצמאן. דער ערשטע נשיא פון מדינת ישראל ווען ער האט קלוג געזאגט אז א איד וואס גלייבט נישט אין קיין ניסים איז נישט קיין רעאליסט. א פרומער איד אין ירושלים האט דאס זעלביגע, אפשר נאך קליגער, געזאגט ווען ער האט אויסגערופן אין דער צייט פון דער באפרייאונגס מלחמה תש ח נײַנצן אַכט און פֿערציק, אידן פארלאזט זיך נישט אויף קיין ניסים, זאגט בעסער תהלים. היינט וועלן מיר ווידמענען אונזערע רייד א תהלים זינגער פון דער מאדערנער צייט, דעם דיכטער מלך ראוויטש. און איידער איך האלט מיין רעפעראט, ערלויבט מיר פארצוליינען א באגריסונג פונעם אידישן פען קלוב די באגריסונג אין א ספעציעלער פארם איבערצוגעבן דעם חתן היובל ליינט זיך אזוי, כ א כסלו תשכ ט, דעם צוועלפטן דעצעמבער נײַנצן אַכט און זעכציק. טייערער מלך ראוויטש, ס'איז פאר אונז א גרויסע פרייד צו באגריסן אייך לכבוד אייער פֿינף און זיבעציק יאריגן יוביליי.

אבער א מענטש האט נישט גענוג פערספעקטיוו צו קענען קוקן אויף זיך גופא, רעדן מיר וועגן אים, כדי אליין צו דערלערנען ראוויטשן דורך פרדס, ראשי תיבות פון פירוש, רמז, דרוש און סוד, און כדי דער חתן היובל זאל דורך אונזערע רייד כאטש קריגן רמזי רמזים. ווי אזוי ער זעהט אויס אין די אויגן פון אנדערע, אין די אויגן פון ליינערס און פארערערס. איך האב גענוג מאטריאל צו קענען האלטן וועגן ראביטשן גאר א לאנגע רעדע, נאר אזוי ווי פאר מיין רעדע האט מען באשטימט בלויז א געוויסע צייט, וועל איך דאס היינט נישט דערזאגטע אפלייגן צו זאגן ווען מען וועט פראווען ראביטש'ס אכציג יאריגן יובל. ס'איז שווער צו האלטן א רעדע וועגן אזא איידעלן ענין ווי פאעזיע, ס'איז גרינגער דאס צו טוהן בכתב ווי בעל פה, און אויב ס'איז טאקע שווער אין אזא קורצער צייט צו שילדערן דאס פולע פנים פון אזא ברייטפארנעמיגן און פילזייטיגן טאלאנט ווי מלך ראביטש, לאמיר זיך באגנוגענען מיט זען אים כאטש אין פראפיל. פונקט ווי קיינער קען נישט הערן דעם אמת'ן קלאנג פון זיין אייגן קול, און פונקט ווי קיינער ווייסט נישט ווי אזוי ער קוקט אויס אין די אויגן פון אנדערע, אי וועדליג זיין אויסזעהן, אי וועדליג זיין כאראקטער, אזוי איז שווער פאר א שאפערישן מענטש, בפרט נאך פאר א פאעט, צו וויסן ווי אזוי די ווערטער וואס דורך זיי דריקט ער אויס זיינע געפילן, בילדער, אהנונגען און בענקשאפטן, ווירקן אויף די לעזער. ווי אזוי זיי נעמען אויף זיינע פערזן און ווי אזוי זיי ווערן באווירקט פון זיי. יעדער דיכטער איז בכן א טאפלט געשטאלט, ווי אזוי ער זעהט זיך אליין, און ווי אזוי ער ווערט געזעהן דורך אנדערע. קיינער איז נישט אביעקטיוו גענוג צו קענען זעהן זיך אליין, און ס'איז דערפאר גארנישט אזוי אויסטערליש אז נישט איינמאל זאל א פאעט זיך דערקענען ווי געהעריג, ערשט נאכדעם ווי ער האט געליינט ווי אזוי זיין יצירה

זאלן האבן דעם געהעריגן פירוש צו דער דאזיגער שאפונג. אז א קינסטלער רעדט וועגן אנדערע קינסטלער, רעדט ער אייגנטליך וועגן זיך אליין. דער קריטיקער וואס וועט אויפשטיין צו געבן דעם פולן אנאליז פון ראביטש'ס דיכטונג און פון זיין שאפן בכלל, וועט געפינען אין ראביטש'ס מיניאטור עסייען וועגן ווארט-קונסט בכלל, אי אין זיינע אפהאנדלונגען וועגן שרייבערס און ווערק, די שליסלען און די שליסעלעך צו אלע זאלן, קאמערן און קעמערלעך פון זיין אייגענער ווארט-קונסט, צו דעם וואס ראוויטש אליין זוכט אין ווארט-קונסט, און ווי אזוי ער האט דאס וואס ער זוכט ביי אנדערע פארווירקליכט אין זיין אייגענער שריפטשטעלערישער טעטיגקייט.

זיין מילדקייט צו אפאנענטן, און די דיסציפלין שטרענגקייט צו זיך אליין. דער אמת איז אז די פיגור מלך ראוויטש געהערט צו די סאמע שענסטע שאפונגען פון דעם דיכטער הינטער דער דאָזיקער פֿיגור באַהאַלט זיך דער זייער קלוגער און שאַרפֿזיניקער זכריה חנא בערגנער פֿון דער גאַליצישער שטאָט רעדים. בערגנער שפּילט אויס די געשטאַלט מלך ראַוויטש מיט גרויס טאַלאַנט און ווירטואָזיטעט, אי אין לעבן, אי אין דער ליטעראַטור. פונקט ווי שלום יעקב אבראמאוויטש האט אויסגעשפילט די געשטאלט פון מענדעלע מוכר ספרים, פונקט ווי דער נאאיווער יצחק רייז האט אויסגעשפילט די ראלע פון דעם באגאבטן חכם מחוכם משה נאדיר, און פונקט ווי דער ליריש-סענטימענטאלער משה לייב האלפערן האט אין זיין פאעזיע געשאפן דעם וואויל-יונגערישן מאני לייב.

און ער איז אויך געווען אקטיוו אלע יארן ווי א לעקטאר און קולטור טוער, ווייל אים זענען תמיד נויטיג געווען אלערליי וועגן און מיטלען אויסצודריקן די חזיונות, בילדער, געפילן, איבערלעבענישן און שטרעבונגען וועלכע באווירקן דעם אידישן שאפער וואס צילט צו א הארמאנישן וועלט-באנעם דורך א שלימות'דיגן סינטעז פון יידישקייט און אוניווערסאליזם. די ליטעראטור אויף יידיש איז א וועלט ליטעראטור, די איינציגע וועלט ליטעראטור זינט לאטיין האט אויפגעהערט צו זיין א שפראך פאר וועלטליכן ליטערארישן באנוץ. זי ווערט געליינט און געשאפן אומעטום וואו ס'געפינט זיך נאר א קליינע עדה יידיש-רעדנדיקע יידן.

פון פוילן האט ער שפעטער געוואנדערט קיין אוסטראליע און אויפגעשטעלט זיין געצעלט אין מעלבורן. דערנאך איז ער געקומען קיין קאנאדע און מאנטריאל איז געווארן זיין היים. נאך עטליכע יארן שרייבערישן חלוציזם אין מדינת ישראל האט ער זיך צוריקגעקערט קיין מאנטריאל. אויף וואנדערונגען פון איין צענטער צום אנדערן האט ראוויטש זיך אפגעשטעלט אין בערך פיר צענדליג לענדער. זיך געטראפן אומעטום מיט אידן און די איבערלעבענישן בעת זיינע נסיעות איבער מדינות, קאנטינענטן און אקעאנען, האט ער פאראייביגט אין שאפונגען וואס האבן אים געגעבן וואס האבן געגעבן נייע דימענסיעס דער אידישער ווארט-קונסט בכלל. י. ל. פרץ, ווי ס'איז שוין דערמאנט געווארן, איז געווען דער אנזאגער פון מאדערניזם אין דער אידישער ליטעראטור,

ווארט-קינסטלערס ביי אידן לנצח נצחים. ס'איז נישט גענוג צו זאגן אז מ'דארף שילדערן ראוויטשן אין דער ראם פון א באשטימטער עפאכע אין דער מאדערנער אידישער ליטעראטור. ער אליין איז ראם קאַנװע, מאַלערײ, פּינזל און פֿאַרב פֿון דער דאָזיקער עפּאָכע, װאָס האָט זיך אָנגעהױבן עטלעכע יאָר פֿאַר דער ערשטער מלחמה און זי ציט זיך ביז איצטער. ראַװיטש איז קײן מאָל נישט געװען סתּם אַ בן־דור פֿון אַנדערע פּאָעטן, נאָר תּמיד אַ מײַסטער, װאָס זײַן אײגנאַרט טײלט אים אָפּ פֿון אַנדערע.

אין דער ייִדישער פּראָזע האָט דעמאָלט גענומען ווערן אַלס בולטער די שאַפֿערישע אייגנאַרט פֿון י. י. זינגער, דאָס בשותּפֿותדיקע, וואָס אַלע האָבן געהאַט צווישן זיך, איז געווען נישט דאָס קרובֿישע, נאָר דאָס באַזונדערע, דאָס הייסט, אַז כאָטש זיי האָבן אַלע געהערט צו איין דור, איז דאָס נישט געווען דער כאָר פֿון אַ דור.

שטראמען מיט נאך א גרעסערן אימפעט אין דער הארבער סביבה פון נייצייטיקן יידישן לעבן אין אייראפע. ראוויטש אליין האט דעם דאזיקן קשר צווישן ווייטן אמאל און דעם שאפערישן איצט צוערשט געאהנט, ס'איז אים עפעס אויפגעקומען אין געדאנק,

ביזן ערשיינען פון זיין נייסטן באנד זכרונות זענען וויכטיגע מיילנווייזערס אויפן וועג פון זיין אייגענער אנטוויקלונג ווי א ווארט קינסטלער, און א צאל פון זיי, א צאל פון זיינע ביכער, געהערן צו די הויפט געשעענישן אין דער אנטוויקלונג פון דער נייער יידישער ליטעראטור בכלל, און וואס איז שייך יידישער פאעזיע

פרעהיסטארישע לאנדשאפטן, נאקעטע לידער, צו דערמאנען בלויז עטליכע פון זיינע פאעזיע ביכער, אין דעם אריינפיר צו זיין אייגענעם שיר השירים, צו דעם בוך די לידער פון מיינע לידער, האט ראוויטש געגעבן ברמיזה א פירוש צו איטליכן בוך. אבער דאס אריינפיר-ווארט איז פארט נישט מער ווי א הקדמה,

ווען די ייִדישע דיכטונג אין אייראָפּע, פּונקט ווי די ייִדישע דיכטונג אין דער נײַער וועלט, האָט פֿאַרצייכנט אירע גרויסע דערגרייכונגען אין פּרט פֿון פֿאָרמען און מאָטיוון, האָט ראַוויטש צום פֿולסטן זיך גענומען אַנטפּלעקן, ווי אַ דיכטער מיט איבערראַשנדיקע מאָטיוון, מיט אַ ספּעציפֿיש-יחידותדיקן נוסח, ווי אַזוי צו געשטאַלטיקן. אין אָריגינעל אייגנאַרטיקער אָרקעסטרירטער וואָרט-מוזיק, די עמאָציאָנעלע און גייסטיקע נסיונות וואָס ער איז מיט זיי געפּריווט געוואָרן אין די טיפסטע טיפענישן פון זיין געפילן-וועלט, די דערהויבענע מחשבות אין זיין אידעען-וועלט.

און אלמענטשליכע גאולה. זיין הויפט כח ווי א פאעט האט ראוויטש געוויזן אין פילאסאפישער ליריק, אין לידער און פאעמעס וואס דער געדאנק האט אין זיי נישט געקענט באזייטיגן דאס אוממיטלבארע, וואס איז דער הויפט סימן פון אמתער דיכטונג. ער האט דאס דערגרייכט דורך א געבענטשטן סינטעז פון רגש און מחשבה, פון געפיל און אידעע, טיפער אריינבליק אין דער וועלט, דאס זוכן א זינען אין דעם אייגענעם לעבן, אין אידישן לעבן און אין מענטשליכן לעבן בכלל. זיי זענען די קענצייכנס פון זיין דיכטערישער אריגינאליטעט און פון זיין ספינאזיסטיש-עטישן וועלט-באנעם. דער דאזיקער וועלט-באנעם איז פאראנען אין זיינע באגריפן וועגן עטיק און מאראל, וואס שליסט איין פארברידערונג מיט אלע באשעפענישן דורך פרינציפיעלן וועגעטאריזם. מענטש און וועלט.

דער צער פון אלץ וואס לעבט, איז דער צער וואס דרינגט אריין אין זיין זעל און דריקט ארויס דורך די מאטיוון פון זיין דיכטונג. די לידער פונעם ציקל וועגעטארישער עוואנגעליום דערציילן וועגן דעם דאזיגן צער. אין דעם דאזיגן ציקל איז פאראנען דאס ליד וועגן דעם טראגישן סוף פון אויסגעדינטע פערד. א ליד וואס קריצט זיך איין אינעם ליינער'ס זיכרון, ווי ס'איז דער פאל מיט אסאך אנדערע לידער פון ראוויטש'ס שאפן. זיין ברייטן ספינאזיסטישן וועלט-באנעם האט ראוויטש איינגעפאסט אין אסאך פון זיינע לירישע לידער און אין זיינע גרעסערע ברייט אטעמדיגע פאעמעס. לדוגמא איז כדאי צו ציטירן פערזן און שורות פון זיין ליד וועגן גאט-באגריף, לויטן ערשטן טייל פון שפינאזא'ס עטיק וואס איר האט דא געהערט אז מען האט עס אריינגענומען אין א יום כיפור'דיגן מחזור אין באלטימאר. איר האט עס געהערט אויף ענגליש, איך'ל אייך געבן עטליכע פערזן אינעם אידישן אריגינאל. אומענדליכע אויסשפרייטונג, אייביגער געדאנק, סובסטאנץ, אין אלע חלקים איז ער גאנץ, גאט. פון אלע שטערן לייכט ער אפיר פון אלע אויגן לייכט זיין שיין.

און ער וואַקסט מיט יעדן גראָז אין דער הייך. דורך אַלע טײַכן קומט זײַן געזאַנג, דורך די מדבריות שטורעמט ער זאַמד און פֿלאַמט מיט יעדן פֿײַער און ציטערט אין יעדן געבעט. אין נאַכט-דערטראָנקענע דערפֿער שרײַט אויף מיט יעדן געבוירענעם קינד און שטייט בײַם גוסס צוקאָפּנס פֿון בעט. אויב מען זאל ארויסנעמען בלויז עטליכע אויסדרוקן פון דעם דאזיגן ליד, קען מען עס גרינג אריינשטעלן אין א טעקסטבוך פאר די יוגנטליכע וואס לערנען אין די סאמע פרומסטע אידישע חינוך אנשטאלטן. מען הערט אין דעם דאזיגן שיר דאס ווידערקול פון ברכי נפשי און פון אנדערע תהלים געזאנגען. אין הסכם מיט זיין שפינאזיסטישן גאט-געדאנק און וועלט-באנעם, האט ראוויטש געזוכט א באזונדערן אתה בחרתנו, אן אנדערע פון דער אנגענומענער אויסדערוויילטקייט פאר אידן. ער האט דיכטעריש-מחשבה'דיג געשטרעבט צו דעם, אז אידיש פאלק זאל סימבאליזירן דעם הומאניזם דעם עסענס פון מענטשליכקייט, אנשטאט צו זיין בלויז ווי עס זענען די אנדערע אומות, אן אויסדרוק נאר פון נאציאנאליזם. אז ראוויטש זאל אין די טעג פון זיין יוגנט און מיטליאהריקייט געוועהן זיין נענטער באקאנט מיט די לערעס פון מהרל דעם באשאפער פון לעגענדארן פראגער גולם, מיט די תורות פון די גדולי החסידות,

וואס רא- האט ראוויטשן אינספירירט דווקא אין שפינאזא'ס לערעס. צווישן די גרויסע שאפונגען וואס מלך ראוויטש האט אריינגעשטעלט אין ספרים-אלמער פון דער אידישער ווארט-קונסט, געפינט זיך דאס בוך וואס ווערט היינטיגע צייטן זעלטן ציטירט, פרעהיסטארישע לאנדשאפטן. דאָס דאָזיקע ווערק, דיכטונג אין פּראָזע-פֿאָרם, איז פֿון די סאַמע אָריגינעלסטע און סאַמע געוואַגטסטע ווערק, טעמאַטיש, אין דער ייִדישער פּאָעזיע, און איז דעם דיכטערס אַן אייגענער בראשית-טעקסט וועגן דער אָדם און חווה-צייט. די מאַכטיקע שורות, בילדער און רייד.

כדי צו באווייזן אז ס'איז שוין געווען שירה, פאעזיע, נאך איידער אדם און חווה זענען באשאפן געווארן. א מדרש דערציילט, אין אנהייב פון וועלט באשאף איז די לויב פון גאט ברוך הוא אויפגעגאנגען נישט פון עפעס אנדערש ווי נאר פון די וואסערן, ווי ס'זאגט דער פסוק, מקולות מים רבים משברי ים. פֿון די קולות פֿון וואַסערן גרויסע און מאַכטיקע אינדן פֿון ים, און וואָס האָבן די וואַסערן געזונגען, אדיר במרום השם, מאַכטיק איז גאָט אין די הייכן, האָט גאָט ברוך-הוא אַזוי געזאָגט, אויב די וואַסערן, וואָס האָבן נישט קיין מויל, נישט קיין זאָגעכץ און ניט קיין רייד, זינגען צו מיר לויב-שירה,

ווען אדם איז געשטאנען אויף דער שוועל צווישן חי און מענטש. קען זיין אז אויב ראוויטש זאל געווען פארעפנטליכן די פרעהיסטארישע לאנדשאפטן נישט אין ניין און צוואנציגסטן יאהר פון זיין פרייגייסט עלטער, נאר צו ניין און פופציג יאהר אדער צו ניין און זעכציג יאהר, וואלט די גאט פיגור מסתמא ארויסגעקומען ניט מיטאלאגיש

אין יענע יאָרן האָט ער זײַן פֿאַנטאַזיע נישט געלאָזט פּענטען, און ער האָט מיט גרױס געװאַגטקײט געגעבן אױסדרוק זײַנע װיזיעס. אַפֿילו די פּרעהיסטאָרישע לאַנדשאַפֿטן זענען ניט אַזױ געװען, האָבן זײ באַדאַרפֿט זײַן, װי אַזױ ראַװיטש האָט זײ געמאָלן, אַזעלכע אור-בילדער פֿון מענטש און װעלט,

אבער נישט זיין אידעאלאגיע פון א וועגן איד ווי א סימבאל פון הומאניזם און אוניווערסאליזם. אט זענען צוויי פערזן פון א רייע לידער וואס זענען זיך מצרף צו ראוויטש'ס קינה אויף אונזער נאציאנאלן בראך אין די יארן פון דער צווייטער וועלט מלחמה. איך קען עס נישט ליינען אזוי שיין ווי רבקה'לע האט עס געליינט, די שאטנס קומען און וועלן קומען ערשט און קומען פון די איטשע מאירס פון די זעקס מיליאנען, זיי וועלן אזוי קומען אייביג קומען אייביג שטומען אין שטומערהייט מאנען מאנען, זיי וועלן מאנען ביי אלע וועלטן און ביי אלע וועלטן צייטן, און וועלן אלע אידן און אויך אלע גוים נעכטן היינט און מארגן און אייביג באגלייטן. צווישן די אומגעקומענע זעקס מיליאן האט זיך אויך געפונען דעם דיכטער'ס מוטער, הינדע בערגנער, וואס האט אריינגעשטעלט אין ספרים-אלמער פון יידיש דאס פראכטיגע מעמואארן-בוך אין די לאנגע ווינטער-נעכט, א ווערק וואס דארף אוועקגעשטעלט ווערן לעבן די קלאסישע זכרונות פון מרת גליקל פון האמעלן.

און איז טאקע כולל אל דאס פאזיטיווע וואס מען רופט אידישע קולטור, אנגעהויבן מיט אחדות הבורא און געענדיגט מיטן סאמע נייעסטן בוך געשריבן פון א איד אין אידישן אלף בית אדער וועגן אידן אין אן אנדער שריפט.

אַזױ האָט געזאָגט גאָט פֿון צבֿאות, עס װעלן נאָך זיצן זקנים און זקנות אין די גאַסן פֿון ירושלים, און די גאַסן פֿון דער שטאָט װעלן זײַן פֿול מיט יונגלעך און מײדלעך, װאָס װעלן זיך שפּילן אין אירע גאַסן. אָבער אױף זײַן נסיעה צום ייִדישן הײמלאַנד אין נײַנצן פֿופֿציק, האט ראוויטש זיך געזעהן ווי א נאכקומער פון א אידישן דיכטער און דענקער, פון איינעם פון אונזערע גרויסע פייטנים און פילאזאפן אין דער אידישער גילדענער תקופה אין מיטלאלטער, רבי יהודה הלוי. ראוויטש'ס פאעמע וואס הייסט א ליד לית ברירה, א גרינג ליד פון א פוילישן איד אויף א שיף קיין ארץ ישראל, איז א יצירה וואס דארף פארנעמען אן ארט אויבן אן אין דעם הימן וואס די אידישע דיכטונג האט אויסגעזונגען מיטן אויסרופן די נאציאנאל טעריטאריעלע פריישאפט פון אידישן פאלק. דאס איז א פאעמע וואס איז נישט בלויז אינהאלטליך נאר אויך לויט איר פארם

ער האָט נאָר געטאָן אַ גרויסן זינג, ער האָט אַ שיף געדונגען און צום קאַפּיטאַן אַזוי געזונגען, פֿיר, קצין, מיך קיין ירושלים, וווּ איך בין שוין נישט געווען אַ קיימא־לן צוויי טויזנט יאָר. יאָ, ער האָט אַ שיף געדונגען, דער לידלער פֿון אָט דעם פֿאַרשײַטן ליד ווי דען אַנדערש, אַז גרינג איז ער אין גורלס קעפּ, און שליסן האט זיך עי דאך איינמאל דארט געמוזט דאס גורל-לאז. עס איז אמת טאקע אז כביכול צוגעזאגט האט טעג גאר אנדערע אין די משיח צייטן, אבער גיי האב א דין תורה מיט דעם ווינט פון אלע ווינטן וואס זיין נאמען איז דאך גאט. שטייט דער פייטן פון דעם פיוט אויף דעם דעק און קוקט זיך צו צום שטיפן פון די כוואליעס, הערט זיך איין צום שריי פון וואגל גייסטער פון זיין דור און ווילדן שוימען פון דער שרויף וואס רודערט מיט דער שיף. ער הערט, נאר וויל נישט הערן, ווייל ער זעט אין הימל די זיגזאגן, ליכטיגע פון ווייסער, שטראלנדיקע

באַשריבן און באַזונגען אירע שענקײטן. זײַן פּאָעמע נאַכט פֿון תּחנון און בטחון איבער תּל-אָבֿיבֿ, װאָס איר האָט דאָ געהערט, פֿאַרענדיקט ער מיט אַ דיכטעריש געבעט פֿאַר די תּל-אָבֿיבֿער תּושבֿים, באַשיץ און באַהיט, אַז זײ זאָלן זיך נישט אױפֿכאַפּן אין מיטן נאַכט, װי פֿון אַ מאַרע געבאָדן אין קאַלטן שװײס, געבאָדן אין װאַרעם בלוט. פון א פלוצימדיגן איבערפאל פון ברודער האס, און פארנעם מיט דיינע געטליכע טריט דעם שרעקליכן ריס, דעם געפערליכן שניט, צווישן ברודער פאלק און ברודער פאלק. פיר די האנט פון אלע דיינע קינדער, אייביג צום אקער און קיינמאל צו דער שווערד. דורך זיינע וויזיעס און מעדיטאציעס, אויסגעדריקט אין פאעטישע טעסטאמענטן און אין הימנעארטיגע ליריק, האט ראוויטש ארויפגעפירט אויף א גאר נייעם דרך די ווארט-מוזיק פון יידיש. זיינע לידער זענען כולל אין זיך עלעמענטן פון דראמע, מאנאלאג און פון דיאלאג מיט זיך אליין. ס'איז דעריבער פארשטענדליך פארוואס אין די יארן פון ראוויטשעס טעטיגקייט אין דער אלטער היים, ווען ס'זענען געווען אסאך אידיש-לייענענדיגע יוגנטליכע, האט די ראוויטש דיכטונג אזוי שטארק אפעלירט צו די געפילן און סענטימענטן פון וואקסנדיגן דור.

ראוויטש געהערט צו יענע הויכבאגאבטע יחידים וואס זענען געבענטשט מיטן טאלאנט צו קענען פילטרירן געדאנק דורך געפיל און געפיל דורך געדאנק, שאפנדיג די סינטעז וועלכע מיר זעען אין דער אמת'ער פאעזיע, וואס איר אינהאלט און פארם זענען נישט צו פאנאנדערטיילן, ווייל דער תוכן און די צורה זענען איין גאנצקייט.

משה רבינוס כסדר'דיגע געראנגל מיט זיין שליחות און מיט די בני ישראל, זיי אלע זענען די יסודות פון אלע ראנגלענישן פון אויסדערוויילטן אידישן יחיד און שאפער זינט די עלטסטע צייטן ביז היינט. אזעלכע אידעאיש-עטישע ראנגלענישן מיט גאט און מיט דער וועלט געהערן צו די עיקר אייגנשאפטן פון ראוויטש'ס פאעזיע און און אזוי ארום איז זי א המשך אין דער קייט, א רינג אין דער קייט פון ראנגלענישן וואס האבן אמת'ע אידישע ווארט-קונסט פארוואנדלט אין קינסטלערישע סובלימירונג פון גרויסע עטישע און מאראלישע שטרעבונגען. איך וועל נישט רעדן וועגן ראוויטש'ס לעקסיקאן, איך וועל נישט רעדן וועגן זיינע זכרונות, ווייל מ'האט מיר שוין מודיע געווען אז ס'ווערט א קאפיטשקע שפעטלעך. איך וועל נאר, פארבייגייענדיג, רעדן וועגן איין בוך זיינעם, ווי א אידישער אוניווערסאליסט איז מלך ראוויטש באמת א אוניקום, א יחיד במינו,

הייבט ער זיך אן מיט די ענגלענדער און זיין אוניווערסאליזם, גייט ראוויטש אין די טריט פון משה רבינו, ווען די בני ישראל האבן זיך באפרייט פון מצרישער קנעכטשאפט, האט משה רבינו מיטגענומען דעם ניט אידישן ערב רב, א פעלקער געמיש וואס האט די אידן דערנאך פארשאפט גרויסע צרות.

זענען ביכער וואס דארפן ווערן טיש ביכער פון יידיש יעדן, יעדן יידיש ליינענדיגן מענטש און יעדן אינטעלעקטואל. איך וועל פארענדיגן מיט א קליינע באמערקונג וועגן בכלל, בלויז וועגן זיין בוך, דאס מעשה בוך פון מיין לעבן וואס געהערט צו די סאמע וויכטיגסטע אויפטוען פון דער יידישער פראזע און צו די סאמע העכסטע דערגרייכונגען פון דער מעמוארן ליטעראטור אויף יידיש, ווי עס זענען די בענד פון שלום עליכמס פונעם יריד. אין דעם מעשה בוך פון מיין לעבן זענען פאראנען קאפיטלעך

דאס אידישע פאלק איז געוויינט צו ניסים און צו פארווירקליכונג פון גרויסע חלומות, און ס'איז ניט אויסגעשלאסן אז דער דאזיקער ראוויטש חלום זאל אויכעט ווערן א שיינע וואר. איך וועל אויסלאזן זיינע אויפטוען גיין ווי א רעדאקטאר, ספעציעל פון דעם פרעכטיגן בוך וועגן ווארשע וואס איז ארויסגעגאנגען דא אין מאנטריאל. און לסיום וועל איך זאגן.

וואס זאל ארויסבאגלייטן זיינע געזאמלטע שריפט. ביים באגריסן רביצ'ן צו זיין פֿינף און זיבעציק יאריגן יובל, לאמיר אים ווינטשן אז זיינע לידער זאלן ווייטער דערוועקן ביי די לייענערס דאס געפיל און דערהייבן דאס געמיט מיט'ן דיכטער'ס וויזיאנערישקייט און מיט דער ליריקשער געשטאלטונג פון די געדאנקען און אידייען וואס באווירקן דעם היינטצייטיגן איד און מענטש.